ווי אזוי איז געווארן די זאך אז מענטשן גייען קליידער? מעשה פלא, פארוואס גייען מענטשן קליידער? ווי זענען זיי געקומען צו די זאך? דאס איז די שאלה וואס פורעמט די גאנצע היינטיגע פרק און אפשר די גאנצע מעשה פון גן עדן. ס'איז דא פארשטייט זיך א זאך וואס קאנעקט זיך ביי די זאך פון אנטון קליידער און דאס איז וואס מענטשן שעמען זיך מיט זייער גוף און מער בדיוק מיט זייערע אברים וואס מיט די אברים מאכט מען פריה ורביה אין אנדערע ווערטער, מיט דעם וואס מענטשן שטארבן, דאס וואס א מענטש דארף פריה ורביה, נישט נאר ער טוט עס ווייל ס'איז געשמאק, נאר ער דארף עס, ווייל אז נישט גייט ער נישט האבן קיין קינדער, גייט ער גארנישט איבערלאזן, גייט ער שטארבן, דאס קאנעקט זיך מיט דאס וואס ס'דא א בושה מיט דעם, ווייל עס שע ווייזט דאך אז מ'גייט שטארבן, עס ווייזט א געוויסע שפלות פון א מענטש, איז די דריי זאכן, דאס אז א מענטש שטארבט, דאס אז א מענטש האט א בושה מיט זיין גוף, מיט זיינע אברי המין בעיקר, און ממילא דאס וואס ער טוט זיך אן, דאס זענען אלע דריי זאכן וואס דארפן א הסבר, און די הסבר פון די אלע זאכן זענען דא צוזאמגעפלאכטן אין די מעשה, בנוסף צו א הסבר פון נאך אפאר ממש דברים נפלאים וואס מ'דארף פרעגן, וואס איז די פשט פון דעם? א מענטש איז דאך שולט אויף אלע חיות, יעדער איינער ווייסט, אדם, וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל החי' ס'דא אבער איין חי' וואס אלעמאל האט א מענטש עפעס א משונה'דיגע מאדנע רילעישאנשיפ מיט אים, די חי' הייסט א שלאנג. א שלאנג לכאורה, בעצם, א מענטש ווען ער זעהט אים קומען, ווען ער כאפט וואס גייט פאר, איז אסאך שטערקער פון א שלאנג, ער הרג'ט אים, ער האט טאקע גיפט מיט אלעס, אבער א מענטש קען הרג'נען, א מענטש איז שולט אויף די שלענג, די שלענג זענען נישט די מלך הוועלט, די מענטש איז די מלך הוועלט. אבער. א שלאנג האט עפעס אן ערמומיות, ער האט עפעס א וועג וויאזוי ער כאפט די מענטש, פאר מען כאפט ער געט דיך א בייס אין די פיס, זעהסט אים אפילו נישט און ער גייט לייגט אריין גיפט און דו ביסט טויט, דאס איז עפעס א מעשה פלא און די מענטש זייט אנהייב וואס ס'איז געווען מענטשהייט, האט געהאט עפעס א מאדנע פחד, א משונה'דיגע פחד פון שלענג, און דאס איז א זאך וואס פאדערט זיך א הסבר. דארף אויך א הסבר. זעלבע זאך דאס וואס א פרוי האט א מאדנע רילעישאנשיפ מיט איר מאן, דאס איז אויך א זאך וואס דארף א הסבר, ווי איז געווארן דאס צוויי זאכן וואס זענען אויך מקושר, א קינדער צו האבן קינדער איז אזא שוועריקייט, היינט איז גרינגער געווארן, ס'שוין אביסל נמתק געווארן די קללה, אבער א אשה צו האבן קינדער נעמט ניין חדשים פון צער און יסורים און צו האבן די קינדער איז מיט א גאנצע עצב, א גאנצע פראבלעם. ס'איז א מאדנע זאך, האבן קינדער איז דאך א גוטע זאך, לכאורה. וואס איז די פשט פון דעם? און נישט נאר דעם, ס'דא נאך א פלא, ס'איז א זאך וואס דארף א הסבר. און פרשת בראשית לערנט אונז דא אז דאס דארף א הסבר. וואס איז די פשט? פרויען דארפן מענער, און די מענער זענען עפעס שולט, מענער דארפן דאך אויך פרויען צו האבן קינדער. וואס איז די פשט אז אין די רילעישאנשיפ שטייט די מאן פון אויבן? נישט דא קיין הסבר פאר דעם, נאר אין די פרשה שטייט א הסבר וואס איז געשען, וואס איז די פשט פון דעם, און מיר גייען לערנען וואס איז די פשט פון דעם, די פלא פון די מעשה. איך וויל זאגן א זאך, א זאך וואס מ'זאל זיך מתבונן זיין, יעדער איינער ווייסט די מעשה, וואס וואס ווייסט יעדער איינער? קודם האט אדם הראשון געוואוינט אין גן עדן, נאכדעם האט מען ארויסגעווארפן פון גן עדן. ווער ס'וועט אריינקוקן אין די פסוקים וועט זען אז דאס איז כמעט א סייד מעשה, וואס ס'שטייט אין פסוק און מ'ליינט די פסוקים. מ'קען אפשר זאגן אז די אלע גוטע זאכן זענען גן עדן, די אלע שלעכטע זאכן זענען ארויס פון גן עדן, נישט דאס וואס ס'שטייט. פארוואס איז א מענטש ארויסגעווארפן פון גן עדן? קוקטס אריין וועט ענק זען. ס'שטייט נישט אז א מענטש איז ארויסגעווארפן פון גן עדן, נישט דאס איז די גאנצע מעשה. א מענטש איז ארויסגעגאנגען פון גן עדן ווייל נאכדעם וואס מען האט אים געגעבן די קללות אז ער דארף שטארבן האט ער נאך אלץ געהאט א וועג צו לעבן צו עסן פון די עץ החיים די אייבערשטער האט כאילו מורא געהאט האט ער אים אוועקגעשיקט דאס איז וואס עס שטייט ס'איז אבער עפעס א זייטיגע מעשה און דאס דארף אויך א זאך וואס מען דארף טראכטן אויב מען ליינט די פסוק וואס עס שטייט נאך א וויכטיגע זאך צו באמערקן אין די פרשה דאס איז די ערשטע פרשה וואס ס'דא אין דעם א גרויסע דיאלאג, ס'דרייעט זיך אויף א דיאלאג, ביז יעצט האט מען אונז געהאט מעשה בראשית פרק א', די אייבערשטער זאגט יהי אור ויהי, ס'נישט דא קיין צוויי, קיינער רעדט נישט צוריק צו גאט, ס'נישט דא קיין שייך אז איינער זאל צוריק צו רעדן, יא, די זון איז געווארן זון, די טאג איז געווארן טאג, און אזוי ווייטער. דא איז שוין דא א מענטש, און נישט סתם ס'איז דא א מענטש, דא איינער וואס קען צוריק רעדן צו גאט, און נישט נאר קען צוריק רעדן, מען דארף אים אויפרופן, ויקרא ה' אלהים אל האדם, די אייבערשטער האט אים געדארפט רופן, האלא ווי ביסטו איכה, א נייע מעשה, און ער ענטפערט נאך צוריק, און ס'איז א גאנצע טשעין פון פון דייעלאג, יא, נישט נאר, די דייעלאג הייבט זיך שוין אן פריער, נחש האט שוין גערעדט מיט די אישה, און די אישה האט גערעדט מיט די מאן, און נאכדעם איז עס געגאנגען צוריקצווועגס, די אייבערשטער פרעגט אדם, האט ער געזאגט די אשה, די אשה האט זי געזאגט דער נחש, די אייבערשטער זאגט כ'וועל רעדן מיט אים, כ'וועל רעדן מיט דעם, כ'וועל רעדן מיט יענעם, א גאנצע נייע וועלט איז דא דא ווי עס טוט זיך א דייעלאג מען רעדט אהין און צוריק, גאט רעדט, דער אדם רעדט, די אשה רעדט, דער נחש רעדט, די איינציגסטע וואס האט געסטאפט צו רעדן פארשטייט זיך איז דער נחש, שטייט אויך נישט אין די פסוק אבער אונז אסומען דאס, און. דאס איז א נאך א וויכטיגע נקודה זיך מתבונן צו זיין, ס'איז דא א שיעור אסאך זיך מעיין צו זיין אין דעם, די מעשה פון די דיאלאג וואס איז דא געווען, און פארשטייט זיך ווי די פסוק ענדיגט זיך, מען האט ארויסגעווארפן די מענטש פון גן עדן, לעבוד את האדמה אשר לקח משם.